א גוטן ערב שבת קודש פרשת חיי שרה. כ'האב געמאכט א שיעור אבער כ'מאך דא א ספעשל שיעור נישט וועגן פעדערפיילס נאר וועגן אביסל משא מתן באמונה און א חילול השם וואס איז געשעהט און ס'איז הלכה בידיעה שעשו שונא ליעקב טאמער אונז מאכ'מיר אבער אזא חילול השם דעמאלטס איז עס נישט די הלכה בידיעה דאס האב'מיר אליין אנגערייצט די גוים. דאס איז אסאך מער ווי די הלכה בידיעה. רבותי מ'עט אינז נאך ארויספירן אזוי ווי מ'פירט ארויס פונקט די זעלבע ווי מ'האט אינז ארויסגעפירט פון דייטשלאנד און פון גאנץ יוראפ. ס'עט אריינקומען א איד אין א באנק ער וויל נעמען א מארטגעדזש עט מען אים זאגן ס'איז נישט דא פאר דיר. מ'עט שוין מאכן די שטיק, אמעריקע איז דאך אין קלאמפישטן. און נאכדעם אז ס'עט קומען איינער פון וועלפעיר עט דארפן נעבעך א שטיק ברויט אין שטוב. העט מען אים אויך טון די זעלבע. דער סופו של דבר גייט זיין אז ווייל אפאר אידן האבן זיך נישט געקענט צוריק האלטן דעם תאוות הממון העט גאנץ כלל ישראל האבן. אמעריקע איז א סעיף העווען פאר א גרויסן חלק פון כלל ישראל. יעצט, מען האט אויפגעפיקט יעצט אברומי רובין מיט די גאנצע משפחה ארום און ארום אחוץ איינעם, מאטכע דעם פארמעסיסט, אים האט מען נישט אויפגעפיקט. כ'האב ענק שוין לאנג געזאגט, דער מאטכע יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור וארגמן, דער מאטכע איז א צדיק אז ס'איז נישט דא זיין גלייכן, אמאל גיי איך אין סטאר איך וויל קויפן מעדיקעישן און ס'קומען זעקס זיבן אינגעלייט פון ארץ ישראל און יעדער קומט אריין ער געט יעדן אפאר דאלער און איך שטיי אויך אין ליין און געווען אזוי פארטיפט דארטן אין קוקן אויף די פרעסקריפשענס און אלעס און ער האט געמיינט איך בין אויך פון די זעקס זיבן האט ער מיר אויך דערלאנגט האב איך עס גענומען האב איך געוואלט זען וויפיל ער געט, כ'האב געמיינט ער געט צוויי דאלער, ער געט הונדערט דאלער, דארט איז געווען זעקס צו זיבן מענטשן, פאר מיר האט ער פארטיילט זיבן הונדערט דאלער, און דאס איז יעדע האלבע שעה די זעלבע, ער האט זיך נישט געלאזט מיט די פאלשע געשעפטן, ער איז ביזי פושן פרעסקריפשענס, מאטכע, העדס אפ טו יו. יעצט אברומי, כ'וויל דיר עפעס זאגן, דער אייבערשטער איז א מאריך אף וגובה דיליה, איך האלט עס אין איין מסביר זיין. די פעקט דעט יו גאט אוועי וויט דיין שייגעץ שטיק איז צוגעגאנגען דו האסט געוואלט נעמען א צובראכן מיידל און מאכן זיכער אז דער וואס האט מיט איר געהאט צו טוהן דער וואס איז צו בועל געווען דער זאל נישט גיין אין תפיסה דער נחמיה וועבערמאן זאלסטו וויסן דו האסט נישט געטשעפעט מיט נחום ראזענבערג דו האסט נישט געטשעפעט מיט די אלע זאכן וואס דו מיינסט אז דו האסט געטשעפעט. דו האסט געטשעפעט מיטן הייליגן באשעפער, דער אייבישטער איז א מאריך אף, אבער הי'ס גאנע טעיק קעיר, אויב דו געדענקסט מיט פינף וואכן צוריק האב איך דיר געזאגט אברומי האסט געמאכט א גוט גניבה'לע, האסט דיך ארויסגעכאפט פון תפיסה פריער, כאטשיג האסט אנגעמאקלט א גוי, האסט אלעס געטוהן, דרור האט דיר אלעס ערלעדיגט, האב איך דיר געזאגט, זאלסט געדענקען איין זאך, דו וועסט נאך פאר דעם בלוטיג באצאלן, האסטו געלאכט דעמאלטס, נו נו. יעצט הי הו לעפס לעסט לעפס בעסט און דאס איז א מוסר השכל פאר יעדן ווער ס'טוט פאר די אלע חזירים כ'האב ענק געזאגט ברוך מרדכי'ס קינדער גייען אויך באצאלן עטס האטס געמיינט ס'איז א דזשאוק איך האלט אין איין זאגן מ'טוט און מ'ארבעט למעשה איז אזוי ס'האט זיך פון הימל געפירט אז סרולי רובינשטיין'ס טאטע דער גרויסער נבילה האט צוגעגנב'עט דאס געלט פון סרולי און האט אים גארנישט געגעבן איז סרולי געגאנגען האט ארויסגעשטעלט אויף אלע פעיסבוקס אז ער האט נישט באקומען דאס געלט. איך האב דעמאלטס געזאגט אז ד'האסט מסתמא נישט באקומען עניוועי ווייל לעבאוויטשעס האבן נאך עס נאכנישט געגעבן פאר דיין טאטן דאס איז געגאנגען מיט שרוד לויערס כ'הער מ'האט נאר געגעבן קודם צען פראצענט דאס איז אַכציק טויזנט דאס איבריגע עט נאכקומען שאלה נאר ווען און פאר וועם זענען זיי געגאנגען זיי האבן אנגערייצט סרולי אין קאורט אז ער זאל שרייען אויף מיר און ס'איז געדאקומענטעד ווי ער שרייעט אויף מיר וואס האבן זיי געוואלט דא? אנדרייען א שנאה אז זיי זענען די צדיקים. עניוועי, יעצט איז מען געוואויר געווארן אז זיי האבן נישט באצאלט געהעריג פאר, איך וויל נישט זאגן אלע נעמען ווייל איך קען זיין אינטרודינג אין דזשאסטיס, זיי האבן נישט באצאלט פאר די אלע שייגעץ שטיק, און פאר איינעם וואס זיי האבן יא באצאלט האט געמיינט אז מען מאכט א מואווי, ער האט בכלל נישט געוויסט אז מען גייט דורך דעם איינזעצן מענטשן, און יעדער קומט יעצט ארויס, זיי האבן נישט באצאלט פאר דעם וואס איז אראפגעפארן און וואס איז מיטגעפארן, ס'איז געווארן לעבעדיג דא, יא, ס'איז דא גרויסע גרויסע טשענסעס אז די אלע וואס האבן געהאט מיט דעם צוטון גייען זיצן, און אפילו די גרויסע לעבאוויטשעס פון ארץ ישראל. זיי האבן נישט געטארט נעמען די בחורים, און אויך די פאוערפול פעמילי, און צוויי וואכן צוריק שרייט אים אויך נאך נאך די בערל און זעסט ברוך מרדכי איז ארויס. זיי האבן נישט קיין פראבלעם צו ברוך מרדכי איז ארויס צו אריין, דאס איז ענקער פראבלעם, די פראבלעם איז אז ברוך מרדכי האט געזאגט ער האט נישט געטאטשט קיינעם, און דערווייל האט ער יא געטאטשט, און דאס איז זיין פראבלעם ווייל דאס לאזט ער איבער פאר זיינע קינדער און פאר די אייניקלעך, דאס גייט מען ליינען ביז משיח עט קומען. אלע גוי'שע סטודענטן וואס זיי'לן לערנען וועלן דאס ליינען אז ער האט נאכדעם מודה געווען אכט מאל האט ער געטשעפעט דעם בחור. ס'איז גוט. איך זאג ענק, מארק מיי ווארד, ס'קומט נאך גוטע צייטן. ווייל זיי האבן נישט מיט מיר געטשעפעט, זיי האבן געטשעפעט נחום ראזענבערג, איך האב דערמיט גארנישט. זיי האבן געטשעפעט מיטן הייליגן באשעפער'ס קליינע קינדערלעך. קינדער קומען אריין, ס'גייט אמאל אין חדר אזוי זיס, איינער הייבט אן ל לא יודע מה אני מ ל פ נ ח פ ל נ ח פ פ ל ל פ ט, דו ווייסט נישט וואס זיי זאגן, און דער אייבישטער זיצט און ער זאגט ס'לוינט זיך מיטצוהאלטן די זנות מיט אלע צרות פון די גאנצע וועלט, ווייל די קינדערלעך געבן מיר א נחת רוח, און די קינדער, איז מען געגאנגען און מ'האט געטוהן כל דבר אסור מיט זיי. יעצט, איך האב גערעדט מיטן דעטעקטיוו מיט א יאר, אפאר יאר צוריק, האט ער מיר געוויזן אז נחמיה וועבערמאן האט באצאלט פאר א מיידל פון ווילימסבורג, ער האט זי אנגעשוואנגערט בטעות, און ער האט איר באצאלט א טיקעט אויף אינדיע. אין אינדיע האבן מיר שוין באצאלט דער מאשרומער רב טייטלבוים, און מען עט נאך אסאך באצאלן, דארטן ליגט א יונגל אדער א מיידל האט זיך געוואלגערט אין גארביטש קענס, האסט עס געטוהן? ווי האסטו געמעגט מאכן אן אבארשן? איט איט אפ דו חזיר וואס דו ביסט, זאג יעדן כ'האב עס געטוהן! און וויאזוי איז דאס קינד נישט געקומען לקבר ישראל? אה ווייל ס'איז א נייף לייזט זיי נייף טרערטליג איז וואס עטס זענטס. איינער האט מיר געזאגט פאריגע וואך ער איז געווען ביי נחמיה וויזיטן האט ער געזאגט ער וויינט ער זאגט איך האב געטשעפעט מיט א יתום איך האב עם איינגעזעצט ס'איז מיר געקומען די צרה וויל איך דיר עפעס זאגן דער יתום האט א חבר דער חבר האט מיר פארציילט ער איז געווארן א פאליס ער ארבעט אין די וויקענדס אזוי ווי א וואכנטאג ער האט נישט געהאט ווער ס'האט עם געלערנט ער האט אבער זייער ליב זיין טאטן ער גייט יעדע פאר וואכן צו יעדע פאר טעג צו זיין טאטן'ס ציון און דער וואס האט עס מיר פארציילט גייט מיט עם מיט שרייט ער ביי זיין טאטנס קבר, טאטע, דו ביסט ברוגז, איך בין נישט קיין שומר שבת, ווער האט מיך דען געלערנט, דו האסט מיך איבערגעלאזט ווען איך בין געווען א קליין יונגל, ביי אונז אין ווילימסבורג כאפט מען יעדן קליינעם יונגל, א יתום אדער א יתומה, א מיידל, און וואס טוט מען מיט זיי? איינס פון צוויי זאכן, ווען זיי זענען יונג, מאכט מען מיט זיי זנות וויפיל ס'גייט אריין, און ווען זיי זענען ראוי לחופה, זעהט מען ס'דא עפעס א איד אן עושר וואס האט א קראנקן קינד וואס ער קען נישט נעמען מעריד לייף, שליידערט מען אים דארט אן, כ'האב ענק געזאגט קיינער געט נישט דא קיין צדקה, ס'איז בלאף, ס'איז שקר, ליגן ווי די עבודה זרה, די גאנצע סעטאפ וואס דא גייט פאר, שרייט ער יעצט ער האט געטשעפעט מיטן יתום, האסט אומגליקליך געמאכט דעם יתום, דער טאטע האט אים גערופן פארן טויט, מיין טייער קינד איך קען דיך נישט מגדל זיין, לא זכינו לגדלך. איך בעט דיך, זאלסט גיין אויף גוטע וועגן, און האט אים געגעבן די האנט און געזאגט יא. סארי, געווען אלט זעכצן צו זיבעצן יאר, האט ער געטראפן א צעלאזן מיידל וואס נחמיה האט איר אויסגעלערנט ביי די צוועלף וואס דאס הייסט סעקס, און נאכדעם אז ער איז געגאנגען און ער האט מיט איר ארומגעהאנגען האט מען ארויפגעלייגט א ווידיאו קעמערע און מען האט געזען זאכן וואס מען האט נישט געדארפט זען, און מען האט איינגעזעצט דעם יתום און נחמיה איז געגאנגען חחחחחח משמרת צניעות צניעות. דער יתום בלוטיגט און זיין טאטע בלוטיגט, און דאס קינד, איך ווייס נישט צו ס'איז געווען א יונגל צו א מיידל, וואס מ'האט אבארטעט אין אינדיע, בלוטיגט אויכעט, ס'איז ערגעץ אין די גאס אין א גארבידזש קען, און דאס אלעס האט מען געמעגט, יעדער האט עס צוגעלאזט, האט מען זיך גענומען איבער זיי, געקומען רובין און צוגעזאגט פינף הונדערט טויזענט דאלער, ווי קומסטו דיך אריינצומישן אין אזא זאך, און נאכדעם יעצט ווערט מען גאר געוואויר, ס'איז נישט זיין געלט, ס'איז גאר וועלפעיר מאני, ס'איז געלט וואס ארעמע אידן באקומען א קלענערן באדזשעט ווייל ס'איז נישט דא אינעם באדזשעט די אזאלעכע כיטרישע גנבים געווען איז אזוי א איד האט אמאל געזאגט פאר אנשל ראטשילד דו ווייסט ווען איך בין א מלמד ווען איך וואלט געהאט דיין פארמעגן וואלט איך געווען רייכער פון דיר ווייל איך בין דאך א מלמד אויכעט איך קריג נאך צען פעניג א וואך זיי זענען קודם האבן זיי איך וועל ענק זאגן וואס זיי האבן געטון קוים דו זאלסט וויסן. זיי האבן געקויפט א הויז, זיי האבן באצאלט צוויי מיליאן דאלער, נאכדעם איז געווען אזא זאך די גאווערמענט האט געזאגט ווער ס'קען נישט טראגן די גרויסע מארטגעדזשעס האט מען געגעבן א דיסקאונט, סאו עס איז געגאנגען אזוי, אדער מ'האט געגעבן דיסקאונטס, מ'האט אראפגענומען פראצענט, אדער וואס מ'האט געטון איז מ'האט עס פארקויפט פאר פעיר מארקעט וועליו, מ'איז געקומען צו די באנק מ'האט געזאגט אזוי, כ'האב ביי דיר גענומען א לאון לאמיר זאגן פון צוויי מיליאן דאלער, צו אנדערטהאלב און כ'האב געגעבן א האלב מיליאן דאלער, כ'האב יעצט א מארקעט וועליו ס'איז געפאלן פאר א האלב מיליאן דאלער. דאס איז די מארקעט וועליו, און כ'האב א קונה וואס ער נעמט עס גערן איבער און ער צאלט דיר קעש עד פרוטה אחרונה. די באנק האט עס געטוהן ווייל זיי האבן געהאט א גאווערמענט אינסענטיוו א פראגרעם, נאכדעם ביי זיי איז לויט וויפיל געלט ס'דרייט זיך לויט אזוי קענען זיי באקומען פון די בענק אוו פון די אמעריקאנע רעגירונג. איז וואס האט מען געטוהן? מ'האט אונטערגעשטעלט א מענטש, אבער עס קען דאך נישט הייסן רובין אזוי ווי דער ערשטער וואס האט גענומען די מארטגעדזש ווייל דאן זעהט דאך די באנק רובין אז ס'טויג נישט, האט מען גענומען א שוואגער וואס ער הייסט עפעס אנדערש וואס ער האט אים מהדר אין דערי גרויסע שעירס. דאס איז וואס דא איז געגאנגען די גאנצע צייט, זיי האבן, ס'איז דא, די גאווערמענט גייט יעצט קאנפיסקעיטן דאכצעמער אַכצן פראפערטיס וואס איז ווערט פֿופֿציק מיליאן דאלער, און נאכדעם זענען זיי געגאנגען זיי האבן די, ווען זיי האבן שוין איבערגענומען האבן זיי נישט באצאלט די מארגיטשעס אויך נישט, און נאכדעם זענען זיי געגאנגען נאך אויף וועלפעיר אויכעט, איר הערט וויאזוי דאס האט געארבעט, די גרעסטע דזשיפסי ציגאנער וואס האבן שוין געכאפט טויזענטער מענטשן, האבן געוויסט איך מאך גרויס געלט, שוין. אבער וואס גייסטו דא טון ווי א ציגאנער? און יעצט וועט איר זען, דאס איז געווען שטארק'ס רייכקייט אויכעט, דער היים יוראפ איז געווען עשירים, די עשירים זענען געווען יארן, דזשענערעישאנס נאך דזשענערעישאנס עשירים, זיי האבן געהאט ריעל עסטעיט, געשעפטן, אלעס, גיטן, אזאלכע פעלדער מיט וועלדער, אין אמעריקע קען קומען א ראציגער אינגערמאן, ער איז א וועלפעיר רעסיפיענט און אלל אוו א סאדען האט ער מיליאנס אוו דאלערס, און נאכדעם. נעמט ער צו פון די גאווערמענט נאך דאס ביסל וועלפעיר וואס זיי געבן פאר ארעמע לייט, ווייל פארשטייסט ס'האט דאך א בודזשעט, און אז דו גנב'סט עס צו, בלייבט נישט פאר דעם ארעמאן. יעצט מאכט זיך אמאל א מענטש, ער נעמט וועלפעיר, און נישט אזוי ארבעט ער נישט הונדערט פראצענט ליגעל, ס'טוט אנדערע קלייניקייטן, אביסל פוד סטעמפס, אקעי ער דארף פאר די גרויסע אידישע פאמיליע מיט די אידישע הכשרים, דארף ער האבן אביסל מער, מאכט ער א דריידעלע, נישט אז ער איז א דזשאסטעפייד, ס'איז אויכעט א חילול השם מיט א גניבה, נאר וואס, ווען דער דזשאדזש קוקט עס אן, ער קוקט אן א מענטש האט אויפגעשטעלט א משפחה, ער האט זיך געפלאגט, ער איז מסביר ער קומט נישט אויס, פארהערט, אבער א מענטש וואס ער צאלט נישט מאגעדזשעס אין באנק, דאס איז די גאנצע רעוועניו פון די גאווערמענט איז בענקינג, די בענקינג איז די שטערקסטע פאוער, דו צוברעכסט בענקינג האסטו צובראכן די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט, און וועגן דעם קאסט ריעל עסטעיט אזוי טייער, ווייל חברה האבן אנגעזעצט אין די בענק. און די בענק מוזן נעמען נאך אפאר פראצענט מער ווייל זיי מוזן צוריק מאכן זייערע לאסעס, ס'איז געווען א צייט ווען די גרויסע באנק סיטי בענק איז געשטאנען פאר בענקראפסי, זייערע שעירס איז געווען פֿיר דאלער א שעיר, סאו בקיצור האט מען זיך אביסל צוריק געבויעט, פיין האט יעדער געמאכט אביסל פרנסה, אבער צו נעמען און אויסצומעלקן און צוגנב'ענען אזאלעכע פֿופֿציק מיליאן דאלער, א וועלטי פעמילי, זייער טאטע האט איבערגעלאזט מסתם פֿופֿציק זעכציג און הונדערט מיליאן דאלער ליגן. ס'איז אנבעליוועבל וואס זיי האבן געטון. יעצט, איך זאג עס פשוט פארן עולם, נישט ווייל דאס האט צו טון מיט סעקשועל אביוז, איך זע אז עטס גראבטס א לאך אין די שיף און ווען מיר אלע זינקען, מ'עט נאכשפייען פאר א איד, מ'עט נאכשרייען פאר א איד, און מעדאף האט דא גע'גנב'עט, דער האט דא גע'גנב'עט, ס'איז אלס געווען סקימס, פאנצי סקימס, פיין, אבער נישט נאכדעם לויפן צו דעם ארעמען וועלפעיר וואס זיי געבן פאר דעם ארעמען מאן צו עסן, די גמרא ברענגט בודקין לכסות ואין בודקין למזונות, מ'טאר אפילו נישט בודק זיין. ווען איינער זאגט איך בין הונגעריג סאו די וועלפעיר סיסטעם איז זייער ליניענט אין נישט צו גיין טון אזאלכע זאכן, נאכדעם שטייט אין צו גיין אין געוויסע צייטונגען און אויף די רעדיאוס אז זיי האבן געטון נאך מער, זיי האבן נישט געהאט דעם יענעם קרעדיט האבן זיי גענומען פאלשע באנק סטעיטמענטס, זיי זענען געקומען צו די בענק מיט פאלסיפייד סטעיטמענטס, עטס ווייסט וואס דאס הייסט? און אברומי ווייסט דאך אז ער איז אין א פראבלעם, ער ווייסט ער האט זיינע פראבלעמען, ווי גייסטו, שטופט ער געלט, יעדער געווארן א גוטער. און דער אמת איז, איך געב אהרן'ען קרעדיט, עה אהרן איך הייב דיך אן איבערצובעטן, איך זע אז דו ביסט א גרויסער מענטש, איך הער זאגן אז אברומי איז דעמאלטס ארויסגעקומען און געווען פרשת תזריע האט ער אים געגעבן כהן, צו ווייזן יעדן דער כהן איז עולה, האט ער אים אויסגעלאזט והסגירו הכהן שבעת ימים שנית, אהרן, ניבא ולא ידע מה נתנבא. דאס איז אזא מין חוצפה, און איך וויל ענק זאגן דאס איז א יד השם און לערנטס ענק אפ ווער ס'העלפט די חזירים זאל וויסן ער וועט אונטערגיין נאר א סלאו מאווינג, דער אייבישטער מאווט שטייט ווייל ער וויל דיר געבן א טשענס, ס'האט זיך איבערגעטוישט אסאך זאכן אפילו אין טאמפסאן'ס אפיס, זיי טראגן אים, זיי האוסטן אים אויף ארץ ישראל, ס'האט זיך איבערגעטוישט, איך קען ענק נישט זאגן זאכן וואס איך באקום אינסייד אינפארמעישן ווייל. קודם אז כ'זאל עס ליעקן קען איך לייזן אינטרודינג אין דזשאסטיס, אבער ס'איז שוין נישט, ער זעהט שוין אז ער איז נישט גוט געפארן מיט סאטמאר, ער זעהט עס, ס'איז יעצט ארויסגעקומען אויכעט אז טשארלס היינס האט געוויסט די גאנצע פרשה פון די רובינס, ס'שטייט אין אלע צייטונגען יעצט, נאר ער האט געמאכט א שווייג ווייל ער האט באקומען געלט, און איך האב אים געשיקט עטליכע מעסעדזשעס, טאמסן דו דארפסט מיך נישט אויפנעמען און דו וועסט אויסזעהן פונקט אזוי ווי דער מעיאר פון ספרינג וואלי, ס'איז געווען א פרוי, זי האט געטוהן טובות פאר אידן, זי האט געניסט אפאר טאלער אויכעט, אוודאי אזוי. געקומען א מענטש וואס ווערט אפגע'גנב'עט פון א באנק הונדערט פֿופֿציק מיליאן דאלער און האט זיך געוואלט ריינוואשן האט ער געזאגט די fbi ליסן איך פארקויף דיר אויס א מעיאר און זיי האבן עס געטון אבער ער ווייסט נאך נישט וויפיל ער קריגט ער קען נאך אויך קריגן צוואַנציק יאר און אזוי וואלט ער געקריגן צוויי הונדערט יאר אבער once it gets to those numbers איז שוין נישט קיין חילוק צוואַנציק יאר לעבט ער אויך נישט און דאס איז וואס דא גייט פאר איך האב געזאגט טאמפסאן דו קענסט נישט די חברה they will use you abuse you און נאכדעם וועלן זיי דיך ארויסווארפן. און ער זעהט עס שוין, איך ווייס פון אסאך זאכן וואס ער מאכט יעצט טשעינדזשעס וועגן דעם, עטס האטס געמיינט ווידער באקומען א נייעם און עטס וועטס טאנצען צו צום געבן געלט, טשארלס היינס איז געווען א וועטערן צוואַנציק יאר האט ער זיך געקענט ערלויבן. סאו זיי מיינען אז זיי אביוזן טאמפסאן? נאנאנאנאנא, ער איז זייער א פרעסטידזשעס לויער, ער וויל א פיוטשער, און ער ווייסט אז אונז לייגן מיר אריין כוחות קעגן טשיילד מאלעסטינג, עד כדי כך אז ס'איז געווען יעצט א הירינג און זיי האבן געזאגט אינעם DA's אפיס אין מאנהעטן אז מען קען נישט פראסעסן די אלע חזירים ווייל מען האט עס נישט אין בודזשעט, האט די גאווערמענט אלאקעיטעד נאך זעכציג מיליאן דאלער די וואך, און א חלק דערפון קריגט טאמסאן אויכעט. יעצט אויב ער וועט ווייזן אז ער לאזט יעדן וואקן, און ווי וועט ער אנקומען? ער ער פילט די פרעשור פון ביידע זייטן, אונז לייגן מיר גענוג פרעשור, נארוואס, דאס איז א מלחמה לה' בעמלק, דאס איז נישט קיין קליינע קינדער שפיל. עניוועי, סא די אלע וואס האבן זיך אריין געמישט און גייען העלפן די אלע מאלעסטערס, די אלע גייען באצאלן א פרייז. און יעצט האט זיך עס אנגעהויבן. עס האט זיך אנגעהויבן דא. אברומי רובין האט געהאט א רעכט צו גיין און טוהן אזא פארברעך, אפערן פֿינף הונדערט טויזענט דאלער, פארוואס? אז נחמיה זאל ווייטער קענען אימפרעגנעטן מיידלעך? צו די לעבאוויטשעס האבן געמעגט אפערן געלט מען זאל לייגן א חרם אויף נחום ראזענבערג? וואס האב איך זיי געטוהן? עטס מיינסט טאקע דער באשעפער קוקט דאס נישט צו? און צו האמער א כלל יש לאני אב זקן, הוא לא נשתנה, אזוי זאגט דער חתם סופר אין זיין צוואה, דער אייבישטער האט זיך נישט געטשענדזשט, דער אייבישטער איז געקומען און האט געזאגט איך וויל אראפקומען פון הימל און זען הכצעקתה איז דא נאך אזא געשריי ווי א מיידל וואס מ'האט איר גערעיפט און נאכדעם האט מען איר נאך געוואלט זאגן אז זי איז א שיקסע און נאך געוואלט איר בויפרענד אריינזעצן אין דזשעיל, עס איז פונקט ווי זיי האבן געטון דארטן אין סדום, זיי האבן גענומען האניג פאר א. מיידל וואס האט געגעבן פאר אן אלמנה אביסל ברויט און זיי האבן זי ארויפגעלייגט אז די בינען זאלן זי שטעכן און הרג'נען, דא האט מען דאס מיידל אויך געשטאכן, זי זאגט מען איז אריינגעגאנגען מיט אינסטרומענטן איז מען איר אריין אין איר אריין, און יעצט קומט נאך אברום'י רובין איך וועל דאך זיין דער גוטער איך וועל דאך זיין דער גוטער, זיי נישט קיין גוטער, קוק וואס ס'גייט פאר, האט איינער גע'גנב'ט אביסל טעקס, ער האט עפעס געדרייט, אקעי ס'איז נישט דזשאסטיפייד באט דען, קען איך פארשטיין ס'איז דא ארגענעזעישאנס און זיי טרייען ארויסצוהעלפן, אברהם שטיין מיט די אלע חברה, אבער אז ווען ס'קומט צו טשיילד מאלעסטינג, הע, דארט טוט עטס נישט טוהן גארנישט פאר יענעם, דער מאלעסטער ער זאל זיין אין דזשעיל און ער זאל זיין יעדער זאל וויסן פון אים. עניוועי, ס'איז א גרויסע חילול השם, און איך זעה אז מ'טוט אונז ארויסטרייבן פון אמעריקע אזוי ווי מ'האט אונז ארויסגעטריבן פון דייטשלאנד און פון יוראפ. איך קען עס יעצט זעהן. איר ווייסט וואסערע א חילול השם דאס איז? איר ווייסט ווי דאס רעגט אויף דעם גוי? איר ווייסט וויפיל דאס רעגט אויף דעם וועלפעיר מענטש? גייסט מיט א פאלטשן נאמען, מיט פאלטשע בענק סטעיטמענטס גייסט ארויסנעמען מיליאנען און דו באצאלסט נישט, און נאכדעם גייסט מיט א פאלטשן נאמען דו גייסט נעמען וועלפעיר? די גאווערמענט קוקט עס שוין נאך דריי פיר יאר, און ס'איז אזא סקים? ס'איז אנבעליוועבל! און נאכדעם קומט ער אין שול און גוט שבת, יא יא, מ'וועט אים געבן אויבן אן. רבי אהרן האט זיך געפרייט צו נעמען. מענדעלע חזר איז קעגן געגאנגען מיטן טילעפ כ'האב געזעהן פיקטשערס. זאג איך איינעם דו כאפסט נישט? מיט דעם זעלבן טילעפ האט ער בועל געווען אזוינע אין אמסטערדאם אין די וויטרינעס דארטן ווי ס'האט זיך געוויזן פארנט ער איז אריין פון די בעק ער האט באצאלט און האט איר בועל געווען און מיט דעם זעלבן טילעפ איז ער געגאנגען ביינאכט אויפוועקן די בחורים און געמאכט מיט זיי משכב זכור. נע עס איז אלעס ליגנט אברומי רובין האט אויך נישט גע'גנב'עט גארנישט. נאר טשארלס היינס האט געוויסט נאר ער האט גענומען פעי אפס אזוי שטייט יעצט אין אלע בלאגס און יעצט כאפט זיך ערשט טאמסן ווי ביטער ער פארפארן מיט די שקצים ווייל איך האב אים אייביג געזאגט איף יו גאנע בי א מען אוו רייטשעס עסטו מצליח זיין ענד איף נאט גאד וויל טעיק יו אף און איך האב אים געזאגט פארוואס אויכעט ביקאויז דיז אר טשילדרען אוו גאד און איך האב אים געזאגט ענד ווי דאנט פייט פאר דזשואיש טשילדרען אלאון ווי פייט פאר עווערי טשיילד א יומען בינג וועדער הי איז פראם די ווארסט פינט וועדער הי איז

טאמער טראכט ער צו ווערן א גאווערנער אדער וואס, ער האט א גרויסן מיינוס שוין מיט דעם וואס ער האט זיך גע'חנפ'עט מיט סאטמאר, און ער האט אסאך זאכן געזאגט דארט און איך בין נישט עט ליבערטי איבערצוזאגן, אבער ער זעהט שוין זיין בראך. סא עניוועי, ס'איז א מורא'דיגע ווייטאג א מענטש זאל טוהן אזא זאך, ער כאפט נישט אז ווען ער טוט עס פארשעמט ער גאנץ כלל ישראל, און ס'איז אן אומגליק. יעצט וויל איך אבער פרעגן א פיינעל קוועסטשען. און ווי זענען אלע רבנים? ווי זענט עטס רבנים? עפענטס דאס פיסקע, זאגטס אז ס'האט מחלל געווען שם שמים, גייטס ארויף אין סיטי האל, גייטס ארויף אינעם די עי'ס אפיס, גייטס ארויף צו די פעדערל גאווערמענט און זאגטס זיי אנטשולדיגט, אונז זעמיר אידן, אונז זעמיר רבנים, אונז זעמיר מוחה, אונז זעמיר נישט צופרידן פון וואס ער האט געטון. נאר דאס וועט קיינער נישט טון ווייל יעדער האט געלעקט א ביינדל, אמאל פון דעם און אמאל פון יענעם און אמאל פון יענעם און אמאל פון דעם. ס'איז אנבעליוועבל! רבנים האבן זיך באמאכט אין די הויזן, פארוואס? ווייל ס'נישט דא ווער ס'זאל ארום גיין פראפאגאנדירן, מ'דארף ארויסקומען, עטס דארפטס סעיוון, סאלוועדזשן, דעם אידישן פרצוף, ווייל ער איז אזוי אין דר'ערד אז קיינמאל נאך נישט געווען אזוי אין דר'ערד, שרול האגער המצרי דער אפגעפליקטער שייגעץ, וואס נעמסטו נישט יעצט צאם אן אסיפה פון אַכט און דרײַסיק רבנים, מען זאָל אַרויסקומען אונז זעמיר מוחה, מען איז וויכטיק, די ציונים, מען מוז אַרײַנשטעלן פֿאַר צוואַנציק טויזנט דאָלאַר אַ פֿול פּעידזש אין ניו יאָרק טײַמס, אונז האָמיר גאָרנישט קיין שײַכות מיט ציוניזמוס, ציוניזמוס איז אונזער פּראָבלעם, אונז האָמיר נישט קיין שײַכות מיט דעם וואָס זיי גנבֿענען און זיי גזלן פֿון די גאָווערמענט און וואָס זיי באַצאָלן נישט קיין מאָרגעדזשעס. און שטארק איז אויכעט אינקלודעד, ער האט אויך געמאכט דעם זעלבן חילול השם, נאר אים האבן זיי געהארגעט, קיינער גייט נישט ארויף צו די גאווערמענט זאגן אנטשולדיגט אונז זעמער מוחה אויפן חילול השם, אז ס'איז דא סעקשועל אביוז ביי טשילדרען שרייט יעדער איט דאזענט איווען העפען. און דאס איז מיין קוועסטשען מיט דעם גיי איך ענק איבערלאזן אויף דעם נאמבער. ווי זענען די רבנים מען זאל זיך צאמזעצן און מאכן אן אסיפה, מען מוז עס נישט מאכן אין סיטי פיעלד, לאמיר עס מאכן אין סאטמארער בית מדרש און ארויס געבן א קול קורא א פראטאקאל, לאמיר רופן די צייטונגען. אה דאס וועט קיינער נישט טוהן פארוואס? איט דאזענט העפען. הע דאס איז פון אברומי? אה א שיקסע עפעס איינע דארטן אין די עף בי איי האט זיך משוגע געמאכט. און דאס גייט ענק מאכן יעצט א גרויסן פראבלעם אין מאנרא אויכעט, ווייל זיי גייען נאכקוקן אלע אידן, זיי שרייבן שוין לאנג אין אלע בלאגס אז מען פארט ארום מיט די שענסטע און די טייערסטע קארס און יעדער איז א וועלפעיר רעסיפיענט, און קיינעם באדערט נישט ער זאל מוחה זיין, סאו מענדעלע חזר טוה דיר אן דעם טילעפ און גיי מיט מיט יעדעס מאל אין קאורט, ווייל אין די קאורטס גיימער אונז נישט, אונז גיימער דאך נאר ווי ס'איז דא סעקשועל אביוז, פאר די גניבות גיימער אונז נישט, סאו מענדעלע חזר טוה דיר אן דעם טילעפ אזוי ווי דו האסט אים אנגעטוהן ווען דו ביסט ארויסגעגאנגען אים געבן שלום, ס'זאל זיין די בערישע האר זאלן זיך ארויסזעהן, דו ווייסט איך הייב אן צו טראכטן, איך האלט אז דו ביסט נישט קיין חזר, איך האלט מ'האט טאקע געזאגט א ליגן, דו וואס דו האסט יעדן בודק געווען די שתי שערות, דו האסט נישט געוואוסט א חילוק צווישן יענעמ'ס ערוה און צווישן דיין גרויסן פוטער, טוטסט ארומגענומען מיט האר א גאנצן טאג דו חזר וואס דו ביסט. דו גיי אים געבן שלום עליכם, און זעה דיין טאטע זאל אים געבן נאכאמאל והסגירו הכהן שבעת ימים שנית, און איך האב ענק דעמאלטס געזאגט, עטס טשעפעטס מיטן אייבערשטנס קינדער, דעס וועט זיך ענק אויסלאזן זייער נישט גוט. איך וויל ענק יעצט זאגן נאך א זאך, איך וויל דיר זאגן אברמי רובין, הער וואס איך זאג דיר, איך ווייס ס'קומט אן די האטליינס איבעראל, נעם א פלי פאר דו האסט אנגעהויבן, ווייל דו ווייסט נישט ווי אין דר'ערד דו וועסט זיין, נעם א פלי, שלאג דיך נישט מיטן סיסטעם, ס'איז א פעדערל קעיס און זיי האבן אלע עווידענס, און ס'איז אזוי שמוציג, ס'וועט דויערן דריי יאר צו צוויי יאר ביז מ'וועט יעדן איינזעצן ס'וועט זיין אין אלע צייטונגען דו פארשמוצט יעדן ארטאדאקסישן איד איבער די גאנצע וועלט. נעם א פלי, שטילערהייט זאג חטאתי, און זיץ דיר אפ וויפיל מ'וועט דיר געבן, פֿופֿצן יאר צו צען יאר צו פֿינף יאר, ווייל דאס וועסט עניוועי באקומען, און דער סוף גייט זיין אז דו וועסט נאר באשמוצן יעדן מיט דיך. נעמטס א פלי. כ'האב יעצט געזען אין צייטונג אז דער עהם פרוינדליך, דער רב, ער וויל שוין אויכעט א דיעל, ווייל ער איז קלוג, ער איז משוגע צו זיך ארומשפילן מיטן סיסטעם און אנברענגען א חילול השם פאר יעדן און פאר אלע זיינע סטודענטס פון די קאלעדזשעס, האט ער געזאגט ער וויל א דיעל, האט די גאווערמענט געזאגט ס'איז נאך צו פרי פאר א דיעל ווייל יעצט ווייסט מען נאכנישט דעם דעמעדזש ווייל ער איז געווען אין קאלעדזשעס איינגעשטעלט מען קען סוען די קאלעדזשעס יעצט פאר ביליאנס אוו דאלער סאו ס'נאך טו ערלי טו טעיק א דיעל, פאר ענק איז אנדערש ס'איז נישט סעקשועל אביוז ס'איז געלט, זיי גייען קאנפיסקעיטן איין און פֿופֿציק מיליאן דאלער ווארט פראפערטיס, פארקויף אלעס וואס דו האסט און געב עס אוועק, און איך וויל דיר זאגן א פאני זאך. איך זעה דא א מורא'דיגע זאך, דיין טאטע האט געלאזט צוואה ביז דיין מאמע שטארבט נישט זאל מען נישט צוטיילן די ירושה, ווייסט פארוואס? ווייל ווען מען צוטיילט ווען די ירושה מיטן געגנב'עט געלט וואלט צו מאטכען דעם פארמעסיסט אויך אנגעקומען דאס געגנב'עטע געלט און ס'וואלט אים אויך אראפגעברענגט, און חוץ פון דעם זעהט אויס אז וויבאלד מאטכע האט משא ומתן באמונה און דיין טאטע, מסתם איז ער אויך געווען, יעדער איד איז דאך בחזקת כשרות, ס'געווען גאר א חשובער איד, איז דאס געלט איז געווען ערליך געלט און אין ארור מדבק בברוך. כ'האב א ממש, כ'זעה אין דעם א געוואלדיגע סייעתא דשמיא. און יעצט וויל איך דיר ענדיגן מיט א קלייניקייט. ס'איז געווען א איד וואס איז געווען פון פוילן, און האט חתונה געהאט צום זאמושער רב'ס א טאכטער. האט ער זיך באזעצט דארטן אין רוסלאנד, און למעשה ער האט געפירט א שטוב אלעס. ויהי היום ס'האט אויסגעבראכן די קריג, איז ער ערגעץ פארווארפן געווארן אין גרוזיע, אין גרוזיע, אין רוסלאנד אין גרוזיע. בקיצור זיי האבן געזעהן אז די אשכנזים זענען עפעס אזאלכע געלונגענע מענטשן תלמידי חכמים מיט אלעם, איז ווי זיי האבן נאר געקענט מקרב זיין אן אשכנזישן איד האבן זיי מקרב געווען. ס'האט געדוירט א שטיקל צייט ס'האבן אנגעהויבן צו קומען די אלע אנדערע אשכנזישע אידן, די רובין טייפ און די לעבאוויטש טייפ. און די שטארק טייפ, די מינים וואס זיי גנב'נען און זיי גזל'ען און זיי זענען נואפים, און ס'געווען צווישן זיי מחללי שבתים אויך, האבן זיי געזאגט העי וועיט ע מינוט, אונז האמער דאך געמיינט אז אלע אשכנעזישע אידן זענען ערליך און פרום, אונז זעהן מיר אוי ס'איז אינגאנצן אנדערש, און ווען ס'איז געקומען א אשכנעזישער איד אריין צו זיי פלעגט מען אראפנעמען דעם וויין, באהאלטן דעם וויין, איך וויל זאגן. וואס עטץ טוטס יעצט מיט די אלע שייגעץ שטיק איז עטץ ברענגטס אראפ גאנץ כלל ישראל, מ'עט נישט געבן א איד קיין לאון אין קיין באנק מער אפילו ווען ער וועט ברענגען שריפטן מיט סערטיפייד סטעיטמענטס, די גאווערמענט רופט עס די גענג, די רובין גענג, זיי האבן געהאט אייגענע לויערס, זיי האבן געהאט אייגענע אקאונטענטס, זיי האבן געהאט אלעס אייגן, אויסגעשטעלט סערטיפייד סטעיטמענטס, מ'עט אונז נישט גלייבן גארנישט רבותי. ס'איז א שאנדע, איך בעט די רבנים זאלן מוחה זיין בפומבי, צוואנציג טויזענט דאלער, איך געב צו שטייער פינעף פראצענט, צוואנציג טויזענט דאלער, א ניו יארק טיימס עד, שרייבן, אונז כלל ישראל פיר מיר זיך ערליך, אונז זעמיר נישט א פארט פון דעם, ס'מאכט זיך אמאל א פארפוילטע עפל אין א בושל, און אונז בעט מיר אז קיינער זאל אונז נישט האלטן פערסענעל לייעבל פאר זייער שייגעץ שטיק. כ'האב געוואלט מסביר זיין נאך א נקודה. מען נעמט אן א יונגערמאן, ער האט נישט קיין עדיוקעישן, מען רויבט אים, מען גנב'עט אים צו פון זיין עדיוקעישן, און מען שיקט אים גיי האב חתונה, מאך אן קינדער, און מען געבט אים א רענט פון פופצן זעכצן הונדערט דאלער א חודש, פלאס יוטיליטיס. וויאזוי זאל דער יונגערמאן אפילו טרייען צו סוקסידן? ער איז א משוגענער ווען ער הייבט אן, ביקאוז ער פארלירט פאר ער הייבט אן. וועט יעדער אנהייבן אוי דו גלייבסט נישט אז דער אייבערשטער געבט פרנסה, איך גלייב יא, נאר איך גלייב אז די גמרא זאגט איז אמת, די גמרא זאגט למדך תורה דרך ארץ אז א מענטש זאל קודם בויען א הויז, איינפלאנצן א וויינגארטן און נאכדעם זאל ער חתונה האבן, ביקאוז אבוויעסלי טאמער נישט פון ווי זאל ער טאקע לעבן? און דאס מוז מען אנהייבן צו פארשטיין, אפילו אן עדיוקעישאן געט מען נישט, און יעדער איז מקנא, ס'דא דא די גרויסע עשירים, יעדער קוקט ארויס אויף קוק לעיזער קעסטענבוים, לעיזער קעסטענבוים האט געגנבעט מיליאנען פון ווידערגוטמאכונג פון ווילימסבורג, ער און זיין טאטע, זיי האבן געגנבעט פראפערטיס, זיי האבן עס פארקויפט פאר פייזער, נאכדעם האבן זיי עס צוריק גענומען, זיי האבן אפגעגנבעט דעם עולם. ער איז נישט קיין מיליאנער, ער איז א וועלטס גנב, און יבא יומו ס'עט קומען זיין טאג אויכעט, וואטש נאר צו. נאכדעם קוקט מען אהער אויף די די זופניק ברידערס, דאס אויכעט וועלטס גנבים, אונז געדענק מיר ווען זיי האבן אנגעהויבן רייך צו ווערן זיי האבן געמאכט פייערס מיט דעיס מיט יענץ, אלעס איז געוען איין שטיק גניבה גזילה, ס'דא אפאר ביזנעסלייט וואס זיי האבן מצליח געווען נארמאל. אבער די איבריגע גענג איין גניבה גזילה, עס איז געווען די יאקאבאוויטשעס, זיי זענען געגאנגען נאך דעם זיצן די דריי ברידער, עס איז געווען איין שטיק גניבה גזילה פון קאפ ביז פיס, און אזוי געווען מיט רובם ככולו, איך קען נישט יעדנס היסטערי פונקטליך. מען האט געגעבן צוואנציג מיליאן דאלער אז מען זאל געבן פאר ארעמע ביזנעסלייט אין ווילימסבורג, האט מען אלעס געגנב'עט און נאך אפאר חדשים איז יעדער געגאנגען בענקראפט. עס איז איין שטיק גניבה גזילה, נאר אין אמעריקע לאזט זיך, אנדערע פלעצער קענסטו דאס נישט טון. אבער קוקטס נישט אויף די אלע גבירים זענען נישט קיין גבירים זענען אנזעצער זענען גנבים, וואסערא עושר שטארק איז געווען זעהן מיר שוין, מיט די דרייסיג מיליאן מ'האט געטאפלט א באנק מיט הונדערט מיליאן, פלעין פשוט קרוקס פארברעכערס גנבים, און איך בעט נאכאמאל דעם עולם, קודם איך פייף ענק אלע אן אפילו זענטס יא ברוגז שטעלטס ענק אויפן קאפ, אונז האבן מיר איינגעפירט, אונז ארבעט מיר אין די גאנצע וועלט מען זאל מוזן האבן עדיוקעישן און תלמוד תורה'ס, און איף יו דאונט לייק איט קענסטו גארנישט טון. ביקאוז איטס העפענינג, און איך האלט אז ס'איז מורא'דיג וויכטיג, איך האלט אז פאר דו שטעלסט צו דעם אינגערמאן דעם גליק שידוך וואס ער גייט האבן קינדער, און דאס קאסט געלט, אויסהאלטן א קינד קאסט געלט, האבן די בעיבי קאסט געלט, די רענט קאסט געלט, אן אייגענע אפארטמענט קאסט געלט, אלעס קאסט געלט, מוזטו טראכטן פון וואו וועט ער דאס נעמען. וועגן דעם זאג איך אייביג אין ווארסט קעיס סינעריאו מופטס דאון סאוט, אפילו די גוים באקלאגן זיך שוין מען קען נישט אויסהאלטן די ניו יארק רענטס, סאו ווי זעמער נאך אונז, זיי זענען דאך שוין עדזשוקעיטעד מיט ביזנעס לייט, און נאכדעם לערנטס אויס מען זאל מאכן ביזנעס, לערנטס אויס אקאונטענטס, לערנטס אויס סערוויס ביזנעס, דאס הייסט סערוויס ביזנעס, מענטשן מוזן עס האבן, יעדן חודש, בעק, נאכאמאל בעק ענד פארט, עגען ענד עגען, און. קוקט אן זשופניק אפן עס ליינען, זשופניק א דרעקליגנער, זשופניק זענען וועלטס גנבים, זיי האבן געצונדן און געברענט הייזער, אונז געדענקט מיר אלעס, געווארן וועלטס גנבים זענען זיי געווען, יעצט זענען זיי געווארן גרויסע עשירים קוקט יעדער ארויף, קוק אהער, אלעזר קעסטנבוים מיט דעם שותף פערלמוטער האבן געהארגעט שטארק קוקט יעדער ווייטער אויף זיי ארויף, זיי האבן ווי צו דאווענען מען גיט זיי אויבן אן, און דאס זאלט עטס אייביג געדענקען, מען מוז האבן אן עדיוקעישאן, א חינוך א געהעריגן א נארמאלן. און מען מוז לערנען די קינדער אז מען דארף זוכן פרנסה אן ערליך שטיקל ברויט, און נישט וועלפעיר און נישט פוד סטעמפס, און אוודאי נישט צו גיין דיפראודן בענק. איך בין זיכער אז דער טאטע זייערע דער געווען א וואוילער איד, א שוחט געווען אמאל, נאכדעם איז ער געווארן אין ביזנעס, איך בין זיכער אז ער דרייט זיך איבער אין קבר ער טרעפט זיך נישט דאס פלאץ, ער האט געוואלט ליגן ביי זאלי קאהן האט ער געוואלט ליגן, ער האט מורא געהאט צו ליגן לעבן דעם סאטמארער רב. זעט אויס די בושה ער האט שוין געפילט, קען זיין וועגן דעם האט מען אים צוגענומען פאר די צייט. ער איז פלוצלינג געשטארבן, הארץ אטאק געשטארבן. פארוואס? ווייל ער שעמט זיך. ס'איז אזא בושה, זיי גייען אראפ די רובינס ווי די גאמבינאו פעמילי, אויף דעם האט ער זיך געדארפט שטופן און שטויסן מיט מיליאנען? יעצט, ס'האט מיר איינער געזאגט ער ארבעט קעגן איבער רובינס אפיס, האט ער געזען מ'האט ארויסגענומען א יונג מיידל, זי זוכט נעבעך פרנסה, אפאר הונדערט דאלער דארף זי פארדינען זאל קענען חתונה האבן, דארף זי האבן אן עף בי איי רעקארד. ס'איז אנבעליוועבל וויאזוי מ'נוצט דא מענטשן, ממש אווי ס'וואלט געווען הפקר וועלט. יעצט קומען אן די אלטע סאקמער אזיאטישע מארמאראשע כלבים און זיי הייבן אן, דער ברי דייטש האט גע'מסר'ט! ברי דייטש האט גע'מסר'ט! זיי זוכן אייביג האבן א וויקטים, א קרבן, מין בהמות וואס איר זענט! ברי דייטש האט גע'מסר'ט! די קליפ זאגן אויפן טעלעוויזשן אז די גאווערמענט קוקט זיי שוין נאך פֿיר יאר און די מסירה איז קיינער האט נישט גע'מסר'ט נאר ס'איז ארויסגעקומען ווייל זיי האבן איינמאל דעפאזעטעט א פאלשן טשעק און די באנק איז נאכגעגאנגען זיי האבן געזען ס'טויג עפעס נישט געבן זיי דאס גראד איבער פאר די fbi. נאר די fbi האט צייט, און זיי קוקן דאס נאך פֿיר יאר, נאך לאנג ביפאר דער וועבערמאן האט מאנעסט געווען דאס מיידל, לאנג ביפאר, ער האט מאנעסט געווען אנדערע פריער, אבער די מיידל האט ער לאנג ביפאר ער האט איר געטאטשט, סאו מען האט זיך געטראפן, אוי, דייטש איז דער מוסר? העי אפשר זאל מען גיין צו זיין סטאר מען זאל אויפהערן צו קויפן ביי עם דעי סושי פיש אפשר זאל מען עם דערלאנגען אפאר פראסקעס אלטע סאקמער אזיאטישע וועג איך האב אן אייגן עצה ער האפט פיש און דא דא דער פישערמען דער מיילעך שניצלער איך האלט א מיילעך שניצלער זאל פארן אויף פלעטבוש און מיטנעמען אביסל בליטש און עם גיסן אין די אויגן פארוואס נישט אזא שאנדע וואס דא גייט פאר עס איז סאו אגלי אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן סאו ס'האט גארנישט מיט בארי דייטש עניוועי יעצט איז דא נאך א זאך. וואס איך וויל דער עולם זאל פארשטיין, אויפן טעלעוויזשען, מען גייט אינטערוויאען מענטשן, זאגט יעדער באט דער איז סאטש א נייס פעמילי, דער גיבט סאו מאטש טשעריטי, ער האט אויך דער, און ווען מען האט געכאפט דעם אברומי רובין און ער האט געגעבן זיין קאנפעשאן פארן דזשאדזש, זאגט ער, איי טרייד סאו הארד טו העלפ עוועריבאדי. טריי טו העלפ עווריבאדי האט אפילו געברענגט א גוי וואס דער גוי ער האט אים געגעבן אמאל רענט פאר פרי, כ'וויל דיך אויסלערנען איין זאך, דער דזשאדזש וואס האט איינגעזעצט פארטי סעווען סטריט פאוטא מיט יארן צוריק האט געזאגט א מורא'דיגן סטעיטמענט, מ'זאל אים קומען זאגן הי גיווס סאו מאטש טשערעטי, הי איז סאטש א פיין מען.

ראטן עפל, ענד איטס ען אנפארטשענעט סיטשועישן, דעטס אלל יו גאטע דו, הייב נישט אן צו פארענטפערן ער איז סאטש א פיין מען, וואס האט דער גוי אז ער איז א פיין מען? אז ער איז געגאנגען האט אויסגעשטעלט אן אפליקעישן זיי האבן גע'גנב'עט צוואַנציק מיליאן דאלער פון א באנק, זיי האבן עס גע'גנב'עט, און שטעל דיר פאר, מיט דעם זעלבן נאמען זענען זיי געגאנגען נעמען וועלפעיר. עטס ווייסט ס'איז א פעדערל קאמפיוטער סיי די וועלפעיר און סיי די לאונס פון די בענק סאו עטס האטס נישט געהאלטן אז דאס קומט זיך צאם פון דאס אויך דער אלטער אזיאטישער מארמאראשער וועג אזוי האט יענער רבי געזאגט דארפסט דיך נישט זארגן דער גוי וועט דיך כאפן ער דאווענט דאך נישט דריי מאל א טאג שמונה עשרה דער גוי ביי אונז דאווענט אויך נישט שמונה עשרה אבער דו מאכסט אזאלעכע אבוויעס קריימס וואס מען זעהט עס. און היינט איז דא קאמפיוטערס. דאך פארלאז דיך נישט אויף דעם וואס די רבי האט דעמאלטס געזאגט א גוטן דזשאוק. נישט אונזער רבי. זיי האבן דערציילט נאך א דזשאוק פון דער אלטער היים. א איד האט בא'גנב'עט דעם פארעץ. איז ער געקומען וויינען צום רבי. זאגט דער רבי, ער וועט דיך נישט כאפן. ער דאוונט נישט דריי מאל א טאג שמונה עשרה. סא די אלע זאכן דארפט עטס אנהייבן. צו קאנסידערן און ווערן נארמאל. ס'שטייט נעבעך אזוי שלעכט פונקט אין די וואך איז געווען קרית יואל אויך אויף די אדזשענדע וואס דארט טוט זיך אפ גניבות ווייל זיי ווילן דאך עפעס ענעקסן עפעס לאנד ס'האט זיך אפגעטוהן און איינער האט דארטן געזאגט וואסערע א רשעות ס'גייט דארט פאר און א צווייטער האט געזאגט ס'איז גוט אבער נעווערדעלעס דער ווילידזש וואויס דאס איז די משכב זכור נוספעיפער האט באשריבן זייער ביטער קרית יואל. יעצט לאמיר נישט פארגעסן נאך א זאך אז דער. רובין האט דאך א מורא'דיגע היסטארי, נישט נאר ער האט געוואלט אז דער חזר וועבערמאן זאל קענען ווייטער מאנס זיין און מפתה זיין אידישע טעכטער, וואס דאס איז א מורא'דיגע שולד פון די זאליקאס ארגענעזעישאן צו נעמען אזא חזר און אים לאזן פרייוועט מראיין זיין מיידלעך, און די מנהלת איז געקומען עטליכע מאל זי האט געזען וואס ס'גייט פאר ביי אים אין הויז, ס'איז אן עקסטערע אריינגאנג, ס'איז געווען צוגעשפארט, מענטשן האבן זיך באקלאגט. ענד נאובאדי געיוו א פלייאינג הוט. מ'טאר אבער נישט פארגעסן נאך א זאך. פאר צוויי יאר צוריק איז ער געגאנגען און ער האט געוואלט צושפארן די קעמפס אז ס'זאל נישט זיין פאר די קינדער קיין קעמפס. עטס ווייסט וואסערע פחד די תינוקות של בית רבן האבן געהאט? עטס ווייסט ווי אפסעט זיי זענען געווען? איך בין געגאנגען אין די גאס כ'האב געזעהן זיי האבן געזאגט אוי עס וועט נישט זיין קיין קעמפ. און וואס איז מיט די זיסע בחורים פון בר מצוה און העכער וואס האבן מקבל געווען דעם עול תורה און עול מצוות? דארף מען זיך זארגן אז א משוגענער גייט אריין און ער קלעימט וויקטארי ס'איז זיינס די קעמפ? און וויל איך דיך פרעגן וויפיל האט ער רבי אהרן באצאלט פאר דעם? און וואס האט ער מענדעלע באצאלט אז ער איז געקומען מיטן פיטער מיט די גרויסע האר אזוי ווי עשו הרשע איז ער געקומען האט ער געזאגט טפי מזל טוב ביסט ארויס פון תפיסה ווי ביסטו אנגעקומען מיט די אלע שייגעץ שטיק דו טשעפעסט תינוקות של בית רבן? דו ווייסט נישט וואס דאס הייסט? דו ווייסט ווי גרויס און הייליג קינדער זענען? ווען דער אייבערשטער נעמט צו א קינד אויף יענע וועלט, ער האט דאך נישט געהאט קיין מצוות און מעשים טובים, וואס טוט דער אייבערשטער מיט די קינדער? ער לערנט מיט זיי אליין תורה, דער אייבערשטער איז א מקרי דרדקי, ער איז א אלף בית רעבע, און א חומש רעבע, און א גמרא רעבע, ער איז א רעבע! דו ווייסט ווי הייליג און חשוב די קינדער זענען ביים אייבערשטן? מיט די גייסטו טשעפען? דאס איז שוין אויסער די מאלעסטינג וואס דו האסט געוואלט אז מען זאל לאזן די חזירים. צוריק אין די גאס. נע, פארגעס שוין פון דעם. האסט געוואלט צושפארן די קעמפ די זומער? די רבי האט געזאגט אז די קעמפס זענען אזוי ווי ארץ ישראל, ווייל א זאך וואס מען קויפט אויף צו דינען דעם אייבערשטן האט א דין דקדושת ארץ ישראל. אזוי האט די רבי געזאגט, קענסט עס נאכקוקן אין די תורות. סא איך וויל דיך פרעגן עפעס, די רבי האט געזאגט אז אין ארץ ישראל טאר מען נישט וואוינען, האט ער ממשיך געווען די אוירא דארץ ישראל דא אין אמעריקע, און מען לערנט טאקע פלייסיג, איך געדענק איך בין אויך געווען אין קעמפ, און קעמפ איז געווען ממש. ס'איז געווען א מחיה, ס'איז געווען קדושה טהרה, ס'נישט דא די זוהמא פון די שטאט. און מיט דעם האסטו דיך געוואלט גיין טשעפען? פארוואס? ווייל אהרן זאל זיין די בעל הבית אויף די קעמפס? אהרן לאכט פון דיר. ווען אהרן האט געהערט אז מ'האט דיך נאכאמאל איינגעזעצט, האט ער געזאגט, אוי א שאד פאר זיין געלט. ווען די רבי איז געשטארבן, די דברי יואל האבן זיי געשריבן אין ירושלים צעטלעך, מי יתן תרומתו, נישט תמורתו. נאר מי יתן תרומתו, ווער וועט ווייטער געבן די צדקות. אהרן טראכט אוי נעבעך ווי רבי נאך ס'נישט קענען קריגן עפעס. וואט א דזשאוק, ער לאכט פון דיר. סאו דאס האסטו געגאנגען טוהן? און דאס וויל איך ס'זאל זיין א מוסר השכל פאר יעדן. שלאגט ענק נישט פאר אהרן, אהרן איז א ביליאנער, ער מיט זיינע קינדער דעי וויל נעווער העוו טו ווארק פאר א דיים. ער וועט נישט מוזן דאווענען און לערנען אויך נישט. אונז וועמיר בלייבן האלדינג די בעג. סא שלאגטס ענק נישט פאר אים, זאל ער אליינס געבן א פאנטש פאר זלמן לייב און זלמן לייב זאל אים צוריק געבן א פאנטש זאלן זיי זיך אויסשלאגן. עטס האטס אלע א פרייליכן שבת. כל טוב.